ברכה איז נישט געווען אזוי פראקטיש קלוג ווי רייזי, איר עלטערע שוועסטער, אבער פעהיגקייטן האט זי ארויסגעוויזן גרעסערע פון איר. זי האט אויך באקומען א העכערע בילדונג פון רייזין. די צייט גייט פאראויס און דאס לעבן ווערט אויפגעקלערטער און פרייער. זי איז געווען באהאוונט אין תנך, און להבדל אין דער רוסישער ליטעראטור, האט אפילו דייטש געלערנט און שעמעוודיג פארבארגענערהייט געשריבן לידער אויף אידיש. דערפון די שעמעוודיגקייט און דאס אויסבאהאלטן זיך דערמיט. א בארימטער דריילינג חוה טורנס איז געווען אין שטעטל. זי, ברכה יעקב מאירס, א מיטל-וואוקסיגע, נישט קיין שטאלטנע, מיט א טונקל-הויטיג פנים, נישט קיין שיינס, מיט הארבע שטריכן, נאר מיט צוויי גרויסע שווארצע אויגן וואס זייער גלי און גלאנץ גיסט זיך אריבער זייערע ברעגן און מאכן שימערן דארך זיך אירע שווארצע האר. ריקעלע, דעם רעבעצנס, דעם רעבנס ייִנגסטע טאָכטער, אַן איידעלע און שטאַלטנע, ווי אַ וואַסער-פֿלאַנץ, מיט אַן איידל געשטריכט בלאַס פּענעמל, פֿון וועלכן עס קוועלן אַרויס גרויע קינדערשע אויגן מיט האָר פֿון וועלשענע ניס-קאָליר. און סלאווע פרוים'ס פרוים דעם גבאי'ס עלטערע טאכטער, א הויכע און שלאנקע, מיט בלוי בלויע אויגן און שימערנדיגע בלאנדע האר, א געשטאלט און אן אנבליק וואס בעט זיך מען זאל עס פאראייביגן אויף א בילד אין קאלירן. די דאָזיקע דרײַ מײדלעך האָבן זיך געלעבט יעדער באַזונדער און אַלע דרײַ בשותּפֿותדיק זײער אײגן נשמה-לעבן, װי מחוץ די גרענעצן פֿון זײערע הײמען און זײער סבֿיבֿה. האָבן מיטגעלעבט דאָס לעבן פֿון די העלדן פֿון די ביכער, װאָס זײ האָבן געלײענט באַזונדער און בחבֿרותא. ס'האָט זײ פֿאַרבונדן אַ ראָמאַנטישע חבֿרשאַפֿט און זײ האָבן געבילדעט אַן אײגן װעלטל, אַן אָפּגעזונדערס. אויסטערליש זענען זיי געווען פארן שטעטל, און אויסטערלישע מעשות פלעגן וועגן זיי דערציילט ווערן. צווישן אנדערע, איינמאל אין א לבנה-נאכט האט מען זיי געזען טאנצן אנגעטאנענע אינגאנצן אין ווייסן, האלטן זיי זיך פאר די הענט ארום דער קרעניצע הינטערן שטעטל. פארשטעלט פון א גאפריש סעדל, איז זיי נישט איינגעפאלן אז עמעץ קוקט זיי נאך טאקע פון סעדל ארויס. געטאנצט, געטאנצט, און שטיין געבליבן. דערנאך האבן זיי זיך ווי אויף די קני אראפגעזעצט,

די יונגע און פארבענקטע, וועמען זיי האבן ליב, כאטש פאר יענע צייטן האבן זיך אין שטעטל יונגלעך מיט מיידלעך נישט באגעגנט. מער ווי כאפן א בליק איינער אויפן אנדערן האט זיך ניט געשיקט, און ס'האט זיך ארויסגעוויזן צו זייער גרויסער איבערראשונג, זיי אלע דריי האבן ליב איין יונגל. אבער זייער חבר'שאפט טאר נישט, חלילה, צוליב דעם געשטערט ווערן. זיי ריזיקירן מיט זייער קלארן זינען, זענען זיי פרייוויליג געקומען צום באשלוס, זיי וועלן אים אלע דריי ליב האבן ווייטער פלאטאניש, נאר דער באשערטער וועט זיין ברכה'ס. ער איז סייווי צו ווייניג אויסדערוועלטער צו זיין דעם רבינ'ס איידעם, און צופיל אויסדערוועלטער צו זיין פרוים דעם גבאי'ס איידעם. ער איז טאקע ווי אנגעמאסן פאר ברכה'ן און איר טאטן דעם גבאי ראשון. חוץ דעם איז ברכה אן עקשן, ער איז אויך אירס א שוועסטער קינד. דער אויסדערוועלטער איז געווען פינטשע משה יאסל דעם מלמד'ס, ברכה'ס מומע שבע'ס בן זקונים. ווי משה יאסל איז געווען אין שטעטל א שם דבר מיט זיין תמיד גליענדיגער פרומקייט, אזוי האט זיין פינטשע געשמט און נישט נאר אין שטעטל פאר אן עילוי, עס וואקסט א גדול בישראל, און חוץ דעם איז ער נאך געווען פינטשע קלוג, שווארץ חנ'עוודיג און שטאלטנע. נישט אומזיסט האט ער ביי די שטעטלישע צניעות'דיגע מיידלעך אויפגעריסן די אויגן און די הערצער, און חשוב'ע בעלי בתים האבן באצייטנס מקנא געווען יענעם וואס פינטשע משה יאסל'ס וועט פאלן אין זיין חלק פאר אן איידעם. יעקב מאיר האָט שוין לאַנג געהאַט אָפּגעמאַכט בײַ זיך אין האַרצן, פּינטשע משה יאָסלס וועט זײַן זײַן צווייטער איידעם. ער וועט חוץ זײַן אייגענעם שטאָלץ געבן אַ גרויסן נדן, אַ גבירישן אויסשטייער, אויסקליידן דעם חתן ווי דעם רבינס אַ זון און זיך מתחייב זײַן געבן די קינדער קעסט אומבאַגרענעצט אין צײַט. און ווען ס'וועט זיך מאכן ערגעץ אין א שטאט ווי דער רוב תושבים זענען טריסקער אנשי שלומינו, וועט דער מלאך המוות אדער דער רב אליין פריי מאכן דאס דארטיגע כסא רבנות, איז ווער וועט פריער פון אים, יעקב מאיר'ן, זוכה זיין אוועקצוזעצן אויף זיין אויסגעשפילטן צווייטן איידעם, פינטשען?

איז דער ענין געווען לויטער און זיכער ביי ביידע צדדים. אויך דער חתן פּינטשע און די כלה ברכה האָבן זיך דאָס פון אַ ווערטל און אַ שפּאַס אין שטוב אָנגעשטויסן און זיי האָבן געוואַרט אויף יענעם טאָג פּונקט ווי אין זייערע היימען. טרעפט זיך אַ מכשול. די קינדער, די פופצן יאָריקע חתן-כלה, באַגעגענען זיך צופעליק ביי דער מומע יהודיתל. די מומע יהודית'ל איז פארשטייט זיך א פרומע, און ווי קען זי נישט זיין אזעלכע אז איר מאן סרוליק איז א גבאי ביים רבי'ן? ווי א געקומענע אבער פון סקווירער הויף איז זי שיין וועלטליך, טראגט א שיין פארקעמטן פארוק אלע טאג, מען שמועסט אפילו אז זי פודערט זיך, ווען איר סרולקע זעהט נישט און איז א הויפישע דאמע

טאקע א יונגל מיט א מיידל, נאר שוועסטער קינדער, וועט חלילה קיינער ניט זאגן אז ס'איז אן עוולה, בפרט אז די מומע יהודית איז דא דערביי. די קינדער פאלגן איר, אבער זייערע אייגענע הערצער דערוועגן זיך נישט פון דעסטוועגן אנצובינדן א שמועס. זיי באגעגענען זיך בלויז מיט אומדרייסטע שעמעוודיגע בליקן, און יעדער היט זיך אין געהיים זיין צאפלדיג געפיל און שווינדלדיגע מחשבה. וואזשע פאר א כלה ווילסטו פינטשע זאל מען דיר געבן? מען שמועסט ביי לייטן אז טאטע מאמע האבן פאר דיר א ציגיינערקע אויסגעקליבן. פינטשע קוקט אויף זיין כלה וואס זעט אויס אין זיינע אויגן א יפהפייה און וויל זיך פאר איר באווייזן מיט זיין חכמה און דרייסקייט, ער רויטלט זיך און טוט איבער גוואלד א זאג. א ציגיינערקע גאר? קיין שחורה אני ונאוה דארף איך נישט. פע! די כלה ווייסט בעסער פון די מומע יהודית'ל די טייטש פון דעם פסוק אין שיר השירים. איך בין שווארץ, דאס איז מיין חסרון, אבער שיין מיט מיינע מעשים טובים, דאס קויפט אויס מיין חסרון. און זי נעמט פינטשעס ווערטל אויף איר אייגענעם אדרעס. זי געפעלט אים נישט, זי איז א שווארצע, א מיעסע, זי איז נישט. פע! און גלייך ווערט איר באליידיגט הארץ געבוירן אן עקשנות'דיגער באשלוס.

מתקן זיין דעם עוות, דעם פעלער, נאר ווי אזוי טייטשט מען עס איר אויס אז דערביי שטייט די מומע יהודית'ל מיט א צעשטראלט פנים פון א שלעכטן מלאך וואס האט אפגעטון א גוט שטיקל ארבעט? די כלה טוט א מורמל, א גוטן טאג, און לאזט זיך צו דער טיר, איילט זיך דער חתן ווי דורך א שריפה צו פארריכטן די מערכה, און טוט א זיי דורך די ציין, ווי גערעדט צו זיך אליין, זי זאל פארשטיין און די מומע נישט. שובי שובי השולמית. נאר שולמית נעמט דאס אן פאר א ווייטערן אפ'חזק'ן פון איר, און טוט א לויף ארויס מיט א פארקלאפטע טיר אונטער זיך. עפעס גאר א משוגענע איז די מומע יהודית'ל ווי ברוגז פאר אזא נישט שיין אויפפירן זיך ביי איר אין שטוב און פארענדיגט מיט א טרייפן שפאס, זי איז א פנים אזוי קלוג ברכה ווי שיין. און באַלד שױן ערנסט, יעקבֿ מאירס מיזינקע האָט זי איר שטאָלצן טאַטנס טראָץ, אָ, זײַן אײדעם װעט גאָר ניט זײַן װאָס צו מקנא צו זײַן. פֿון דעם טאָג אָן האָט ברכה יעקבֿ מאירס געהאָדעװעט בײַ זיך אין האַרץ און אין רעיון סײַ איר ליבע-געפֿיל צו פּינטשעלען, סײַ איר עקשנותדיק געפֿיל צו איר באַלײדיקער. זי װעט זײַנע נישט זײַן. זי איז פֿאַר אים נישט מער װי אַ שחורה. פֿע! פאר די חבר'טעס אבער האט זיך עס אויסבאהאלטן ווי א יאטערנדיגע וואונד. אין יענער צייט האבן די חבר'טארינס געליינט איינמאל און נאכאמאל דאס נייע ביכל וואס יעקב מאיר האט מיטגעבראכט אין דער נסיעה מיטן רעבין איבער שטעט און שטעטלעך, אהבת ציון, פון אברהם מאפו, אין העברעאיש און אין אידיש.

ביז איינמאל הייבט זיך עס אן טומלען ביי יעקב מאיר'ן אין שטוב, מען גרייט זיך אויף א זעאונג צווישן חתן כלה. צווישן די מחותנים איז שוין אלץ אפגערעדט, ס'הייסט יעקב מאיר האט שוין אלץ ארויסגעלייגט אויפן טיש, און משה יוסל האט מיט פארמאכטע אויגן אויף אלץ צוגעשאקלט מיטן קאפ, ווי ער וואלט פארטאן געווען אין א שטומער תפילה, מ'דארף פראווען די תנאים.

ווייסט דאך עס אליין. און אז זיי קוקן זיך פריער נישט אן. ער געפעלט מיר שוין נישט טאטע. וואס? איך וויל אים נישט. דו ווילסט נישט? וואס הייסט עס? צינד זיך אן יעקב מאיר'ס פנים, זיין האריקייט זעט אויס ווי זשאר, און זיין דיקליכע נאז רייכערט, אט אט וועלן פון אים ארויסזעצן פלאמען. האסט דאך נארוואס אליין געזאגט טאטע אז מען דארף פריער פרעגן דאס מיידל, איז וויל איך טאקע נישט. אבער וואס הייסט דערפילט זיך יעקב מאיר ווי געשלאגן אום חנוכה פון פיר טייז און רעדט שוין אפגעקילטער. מיט פנחס'לען קלינגט דאך א וועלט. הם. און דו אזא יפהפיה ביסט עס? איך ווייס עס, איך בין א שחורה, און מיט אים קלינגט א וועלט, און פון דעסטוועגן וויל איך נישט, און שוין. וואס הייסט דו ווילסט נישט? פרואווט יעקב מאיר שוין מיט א געמאכטער בייזקייט, און וואו בין איך, יעקב מאיר, דער טאטע דיינער? דו ביסט אין מיר, איך בין יעקב מאיר'ס טאכטער. ביי יעקב מאיר'ן לאזן זיך אראפ די הענט, ביי איר עקשנות מוז ער פארשפילן. דאס איז ערשטנס, צווייטנס איז ער שטאלץ אויף איר א טאטנס א טאכטער. און דער דאָרן פֿון זײַן צאָרנדיקן בליק װערט פֿאַרברענט אין דעם זשאַר פֿון איר שװאַרץ ברענענדיקע אױגן. דאָך מיט בײזן אָנשטעל. נישט איז נישט. און ער װענדט זיך באַפֿעלעריש צום װײַב. פּינה, אַלע צוגרײטונגען צו די תּנאָים אָפּשטעלן. איך דאַרף זיך נאָך באַדענקען. און װידער צו דער כּלה. און דו, באַדענק זיך אױך, איך ווארט אויף א שכל'דיגע תשובה פון א בר דעת. אבער ער האט זיך אויף אזוי נישט דערווארט, דער שטאלצער יעקב מאיר. פאר פנחס'לס ארעמע טאטע מאמע איז דאס געווען א פאטש אין פנים און א ווייטאג אין הארצן. ווי א קאץ מיט א מויז שפילט זיך דער גביר מיטן ארעמאן, זאל דער אייבערשטער באצאלן פארן קינד'ס בזיון. ס'איז זיי גארנישט איינגעפאלן, פנחס'לס עלטערן, אז זייער עילוי האט זיך מיט דער צייט אריינגעעגבערט אין קאפ זיינס אן אייגענעם זאג, קיין שחורה אני ונאוה וויל איך נישט, פע! אז ער איז דווקא אויפן זיבענטן הימל וואס ער איז פון דער פע פטור געווארן. פנחס'ל האט איבער די בלעטער פון דער גמרא וואס ער לערנט שוין לאנג, געווארפן אן אויג אויף ברכה'ס שיינער חבר'טען, אויף סלאווע פרוים'ס. און איינמאל האט ער זיך געמאכט הארץ צי דער חשק האט אים אונטערגעזאגט ער וועט גיין צו דער מומע יהודית'ל, זי האט אים עטליכע מאל געגעבן אנצוהערענישן און ער איז ענדליך געגאנגען און האט מיט שעמעוודיגע בריענדיגע ווערטער ארויסגעבראכט פאר דער מומע'ן זיין פארבארגענע פארלאנג. אדרבה! האט אויפגעלויכטן דער מומע יהודית'ל געפודערט פנים, איר בלויע אויגן האבן זיך פייכט צעגלאנצט,

אָבער מער װי צװײ טעכטער האָט ער דאָך אױך נישט, װעט ער אַלץ אַװעקגעבן איר, סלאָװען? אין אַזאַ כּלי-שלמה, װי פּינחסל איז, איז כּדאַי אַרײַנצולײגן אַלץ. די מחותּנים האָבן זיך זײער גיך דעררעדט. דער חתן האָט פֿאַרשעמט צוגעשאָקלט מיטן קאָפּ. די כּלה בלױז האָט צו דער גרױסער פֿאַרװוּנדערונג פֿון די עלטערן געפּרוּװט נישט מסכּים זײַן. עפעס האט זי געמורמלט אז ניט זי וויל נישט נאר זי קען ניט, און אן א פארוואס און אן א פארווען, נאר ווער האט זי געהארכט? איך וועל אָפּשמייסן, האָט דער טאַטע געזאָגט מיט אַ קאַלטער לעבער, אַז דער איידעלער סלאָווען איז פֿאַרבײַגעלאָפֿן אַ דראָזש אונטער דער הויט. אין גיכן האָט מען יעקבֿ-מאירס הויזגעזינד פֿאַרבעטן אויף פּינחסלס תּנאָים מיט סלאָווען אפֿרימס. אַלע זײַנען געגאַנגען און זיך געפֿרייט, צי פֿון גאַנצן האַרצן, צי בלױז לפּנים, קײן פֿענצטערל אין אַ מענטשנס האַרץ איז נישטאָ. אַן אױסנאַם איז געװען ברכה. זי לײדט אױף אַ שטאַרקן קאָפּװיטאָג, האָט מען זי פֿאַרענטפֿערט. מאָרגן אם־ירצה־השם, װי נאָר ס'װעט איר לײַכטער װערן, װעט זי קומען אָנװינטשעװען דער כּלה און זיך מיט איר צעקושן. זי איז אױף מאָרגן אױך נישט געקומען, און סלאָװע איז געגאַנגען צו איר. זייער פריינטשאפט האט זיך נישט איבערגעריסן, זיי האבן בלויז וועגן איין זאך נישט גערעדט, וועגן פנחס'לען. אפרים גבאי איז אפילו איצט נישט אינגאנצן זיכער געווען מיט זיין עצה, און וואס טוט ער דאס שאדל אים זען אז יעקב מאיר'ן פארגלוסט זיך א דריי צו טאן דעם דיזשל אויף צוריק, וועדליק יהודית'ל גיט אנצוהערן, און ער איילט שטארק צו מיט דער חתונה. אויף סלאווע'ס חתונה האבן זיך אלע, אייגענע און פרעמדע, געוואונדערט פארוואס ברכה יעקב מאיר'ס איז נישטא. און מער פון אלע די מומע יהודית'ל מיט א זיפצעלע און מיט א קרעכצעלע און מיט א נקמה שמייכל אין זיך אריין. סטייטש און סטייטש! דעם חתן'ס א שוועסטער קינד און דער כלה'ס הארציגסטע חבר'טארן. נאר די כלה אליין האט איר מיט א באצערט פנים פון אונטערן וועלאן דערקלערט אז ברכה איז שוין עטליכע טאג קראנק, ליגט צו בעט, און וואס קען מען טון? א שאד, א שאד. אלץ איז געגאנגען כשורה, נאר פאר דער חופה איז די כלה נעלם געווארן. צווישן דעם חתונה עולם איז דורכגעלאפן א געשעפטש, ווי א גערויש אין וואלד פאר א שטורעם, און אויף די מחותנים פון ביידע צדדים איז אנגעפאלן א שרעק וואס באטייט עס? און וואו הייבט מען זיך אן צו זוכן? און די כלה אין ווייסע חופה קלייד ווי א פרינצעסין איז דעמאלט געשטאנען איבער ברכה'ס צו קאפנס און זיך געבעטן ביי איר, ברכה'ניו, הארציקע מיינע, איך פארשטיי דיין פיין, גלייב מיר, איך בין א כלה געווארן קעגן מיין ווילן, איך האב דיך ליבער פון אים, ער איז דאך דיין באשערטער, ס'איז נאך נישט שפעט, זאג איין ווארט און איך רייס אראפ דעם וועלאן פון קאפ און צעטרעט אים מיט די פיס, זאל דער טאטע אפילו פאטשן מיר אין פנים, ברכהניו. און זי האט געמאכט א באוועגונג אויסצופירן עס. ניין! האט ברכה א געשריי געטון, אויסדרייענדיג צו איר דאס פנים פון דער וואנט, און אירע אויגן האבן ווילד געסארפעט, איך האס אים! ער איז דיין באשערטער! גיי צו דער חופה, סלאוועניו! איך באפעל דיר! און זאל דיר זיין מיט מזל! מײַן מזל איז פֿינצטער. די כּלה איז צוגעפֿאַלן צו איר פּנים און זײ האָבן זיך געקושט דורך געװײן און טרערן. דו שיקסט מיר ברכהניו צו דער עקידה! האָט זיך אַרױסגעריסן אַ געשרײ פֿון דער כּלהס האַרץ און זי איז אַרױסגעלאָפֿן. אין אַ פֿערטל שעה אַרום האָט ברכה דערהערט די מוזיק, װאָס פֿירט צו דער חופּה, און זי האָט פֿאַרגראָבן איר הײסן קאָפּ אין דעם קישן מיט אַ שלוכצן.

שדכנים האָבן אָנגעהויבן אַלץ אָפֿטער צו קומען צו יעקבֿ מאירן אין שטוב אויף אַ גלעזל טײ מיט אײַנגעמאַכטס אָדער אַ גלעזעלע בראַנפֿן מיט אַן אײער-קיכל. ברכה האָט געשוויגן. אַז מ'האָט זי ענדלעך צוגעגרייט אָנצוקוקן זיך מיט אַ חתן, האָט זי זיך נישט געגנגעשטעלט. יאָ, יאָ, נישט, נישט. דער חתן, אַ סידילקאָווער, אַ שטאָט, וואָס איז באַקאַנט מיט איר סידילקאָווער ש"ס, איז נישט געווען אַזאַ בר-אוריין ווי פּינחסל. און שוין אוודאי נישט אזוי שיין און בא'חן'ט ווי ער. דערפאר אבער א בר-אבהן. גאר פון גרויסן יחוס. א שפראץ פון דער טשערנאבילער דינאסטי. א קרוב פון טריסקער הויף. דער דאזיגער שידוך האט געדארפט פארשטארקן אין הויף יעקב מאיר'ס פאזיציע קעגן יהודיסל'ס אונטערגראבונגען. דעם חתן איז נישט באזונדערס געפעלן געווארן די כלה, ער האט זיך געפרואווט קרימען, נאר אין דער זאך האט זיך אריינגעלייגט דער טריסקער רבי אליין לטובת זיין גבאי ראשון, און אין גיכן זענען געפראוועט געווארן די תנאים. אויף די תנאים זענען געווען דער כלה'ס ביידע חבר'טארנס, רילקע דער רעבעצנס און סלאווע פרוים'ס, ביידע שוין חתונה געהאטע, אין פארוקן, און זיי האבן ביידע שטארק געלויבט דעם חתן פאר דער כלה. דער חתן, אברהם בער האָט ער געהייסן, שוין ניט גאָר קיין יונגער, האָט זיך אַרויסגעוויזן פאַר אַ וועלטלעכן בחור, אויף וועלכן ס'האָט גלייך עדות געזאָגט זיין קליידן זיך. אין אָנהייב האָט עס ביי דער כלה אויסגענומען. ס'האָט זיך אויסגעוויזן, זי איז צופרידן, און די פרייד אין שטוב איז געווען גרויס. ברכהן אַליין האָט זיך גענומען אויסדאַכטן, אַז זי הייבט אים אָן ליב צו קריגן. נאָר וואָס ווייטער אַלץ חשד'יקער איז געוואָרן איר בליק אויף אים. אַבֿרהם בער דער חתן האָט אין זײַנע בריוו רק זיך געמינערט, אָט זי זאָל פֿאַרלאַנגען פֿון טאַטן אַז אירע זילבערנע לײַכטער זאָלן זײַן פֿון אַ שווערער וואָג, אַז איר פֿוטער זאָל זײַן אין שטאַנד דער שוואַרפֿײַנער פֿון ערשטן סאָרט. זיינער? אומבאדינגט א בחור'ענער. ער שרייבט איר טאקע זייער שיין וועגן זייער ליבע. שיין, אבער נישט ווארעם. זיי זענען געשריבן נישט מיט רויט בלוט נאר מיט בלויען, זיי זיינען שיינען ניט מיט זון-ליכט נאר מיט לבנה-ליכט. ער האט זי נישט ליב. זי איז א שווארצע, א מיעסע. א מענטש איז אן אפנארער, קען אפנארן זיך אליין. דער שפיגל אבער איז דער גרעסטער אמת-זאגער. קוק זיך ברכה אן, זאגט ער דעם שפיגל. און זאָג אַלײן, פּינחסל איז װי אַ לױטערער שפּיגל, האָט ער איר געזאָגט דעמאָלט דעם אמת. ער אָבער, אַבֿרהם בער, איז אַן אײניקל פֿון גוט-ייִדישן שטאַם, פֿון שטאַם פֿון די נעמערס און נישט געבערס. מײנט בלױז איר טאַטנס עשירות, ער האָט זיך פֿאַרקױפֿט פֿאַר געלט, און זי געקױפֿט פֿאַר זײַן ייִחוס, האָט געהאַנדלט מיט זיך און מיט איר װי אַ קצבֿ. פֿון דעסטוועגן פֿלעגט זי פֿון טאַטן בעטן און פֿאָדערן אַלץ, וואָס ער האָט פֿון איר געפֿאָדערט, זאָל זײַן אַזוי. זי איז געוואָרן גלײַכגילטיק צו זיך אַליין, האָט זיך געפֿוילט זיך אַנטקעגנשטעלן, בלויז פֿון צײַט צו צײַט, ווען זי איז געבליבן אַליין מיט זיך און דעם חתנס בריוו, פֿלעגט עס פֿון איר אַרויסוויינען. סוף זײַט דרײַ, המשך זײַט פֿיר.

אָבער װאָס װײנסטו פֿאָרט, ברכהניו? האָט זי געהאַט אײן עקשנותדיקן ענטפֿער. איך װײן דען? און שױן שטיל, שטיל, ס'װײנט פֿון מיר אַרױס. עפּעס װי אַ דיבוק װאָלט חלילה אַרײַן אין דעם קינד, פֿלעגט איבערגעשראָקן אַ זאָג טאָן די מאַמע, פֿאַרשטעלן דאָס מױל מיט אַ האַנט פֿלאַך און דרײַ מאָל אױסשפּײַען, און שפּעטער זאָגט דעם מאַן, אַז מע דאַרף צואײַלן די חתונה, בעת דער סידיליקעװער מיוחסדיקער מחותּן האָט דװקא אַלץ אָפּגעצױגן, דעם חתן האט נאך עפעס צוגעפעלט. ענדליך איז געקומען די וואך פון דער חתונה. דאס גאנצע שטעטל איז געווען אונטערן רושם פון די צוגרייטונגען. לעם יעקב מאיר'ס שטוב איז אויפגעשטעלט געווארן א שאלאש, און אינמיטן טיש און בענק פון בית מדרש פאר ארעמעלייט, היגע און פון דער פרעמד, חתונה געסט,

וואָס אַזויפיל טרערן פאַלן פון דער גליקלעכער כּלהס אויגן, וואָרום אין דער אמתן, וואָס האָט זי צו וויינען? אויף אַלע יידישע טעכטער אַזעלכע חתונות געזאָגט געוואָרן, און סאַראַ פייערווערק, מען צינדט עס דאָרט אינדערויסן ביי דער וואַרטנדיקער חופה, אַ רויטע שיין שלאָגט אין אַלע פענצטער. נאָר פּלוצים טוט אַ ברעך אויס אַן אַנגסט-געשריי, ס'ברענט! געלויף, בהלה, די שטוב איז אויסגעליידיגט, די טירן פענסטער צעפראלט, חתונה געסט און מחותנים מישן זיך אויס מיט לויפנדיגע אין גאס, סברענט אין שכינות, געוואלדן, געשרייען, די קלויסטערס גלעקערן און יאגן אן א שרעק. אט באלד וועט זיך אנצינדן דער בעשמעדרעש געגן איבער, מען שלעפט ארויס די שטוב זאכן, מען פאקט צוזאמען דאס בעט געוואנט, מען טראגט ארויס די שלאפנדיגע קינדער, און פלוצלונג, אוי! וואו איז די כלה? יאמערט די מחותנת'טע. מען טאר זי ניט לאזן אליין. גאט באהיט, ס'קען נאך חלילה מיט איר געשען עפעס בייז. מען האט די כלה געזען לויפן מיטן שאסיי צו דער פארשטאט. אוי וויי! אפשר חלילה צום טייך?

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקסביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי.